בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף ס"ו. מ'הייב מיר אן דף ס"ו עמוד א' די משנה, זאגט די הייליגע משנה, אונז האלט מיר דא ביי די עבודה, נאכדעם וואס די כהן גדול האט געשפריצט די בלוט פון די פר און פון די שעיר אין קדשי קדשים און היכל, און האט אויסגעגאסן די בלוט אין דעם יסוד, קומט ער יעצט צום שעיר לעזאזל. בא לו אצל שעיר המשתלח, ער איז געקומען צום שעיר המשתלח צום שעיר לעזאזל וואס איז געשטאנען ביים שער נקנור, וסומך שתי ידיו עליו ומתודה, און ער מאכט סמיכה און ליינט זיך אן אויף דעם, און ער זאגט וידוי וכך היה אומר, און אזוי האט ער געזאגט. אנא השם, ער האט געזאגט די שם המפורש ווי מ'האט געזען, חטאו עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל, דא זאגט ער שוין אויף גאנץ כלל ישראל, ווייל אזוי ווי מ'האט שוין געזען די ערשטע צוויי וידוים וואס ער האט געמאכט אויפן פר האט ער געמאכט פאר זיך און פאר די כהנים, דא מאכט מען פאר די ישראלים פאר די לוויים, אנא השם, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ושעוו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדיך לאמור, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני השם תטהרו, והכהנים והעם העומדים בעזרה, אלע כהנים און יעדער וואס איז געווען דעמאלטס אין די עזרה כשהיו שומעים שם המפורש שיוצא מפי כהן גדול היו כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד האבן מיר שוין דאס געזען זאגט די משנה ווייטער מסורו דער כהן גדול געבט איבער דעם שעיר לעזאזל למי שהיה מוליכו צו דעם מענטש וואס האט געטראגן דעם שעיר לעזאזל צו עזאזל טאקע זאגט די משנה הכל כשרין להוליכו בעצם איז יעדער כשר צו טראגן דעם שעיר לעזאזל צו עזאזל ס'מוז נישט זיין א כהן, אלא נאר שעשו הכהנים גדולים קבע, די כהנים גדולים, אזוי ווי רש"ש גורס אז די כהנים האבן געמאכט א קביעות, ולא היו מניחין את ישראל להוליכו, און זיי האבן נישט צוגעלאזט אז א ישראל זאל דאס טראגן, נאר מ'האט דווקא גענומען א כהן. אמר רבי יוסי, רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי זאגט מעשה והוליכו ערסלא וישראל היה, ער געדענקט ס'איז געווען א מעשה וואס ערסלא האט געטראגן די שעיר לעזאזל און ערסלא איז געווען א ישראל, זאגט די משנה, וכבש עשו לו, מ'האט געמאכט אזא בריק אז די מענטש וואס טראגט די שעיר לעזאזל זאל קענען גיין אויף די בריק אז קיינער זאל אים נישט קענען צורירן, וואס די בריק איז געגאנגען פונעם עזרה ביזן דרויסן פון שטאט פארוואס מפני הבבלים שהיו מתלשים בשערו וועגן די בבלים וואס האבן ארויסגעפליקט די האר פון די שליח אדער ס'איז דא זענען גורס אז מען האט ארויסגעפליקט די האר פונעם שעיר לעזאזל ואומרים לו מען פלעג אים אנשרייען טול וצא טול וצא יאג זיך אונטער יאג זיך אונטער גיי שוין גיי שוין און ממילא אלס די אלע ציפעס האט מען געמאכט א בריק אז קיינער זאל נישט קענען צורירן, זאגט די הייליגע גמרא, מען האט געזען אין די משנה אז די וידוי האט ער געמאכט אויף עמך בית ישראל, זאגט די גמרא ואילו בני אהרן עם קדושך לא קאמר, דא דערמאנט מען נישט די כהנים, דא דערמאנט מען נאר די ישראלים, מאן תנא, ווער איז טאקע דער תנא פון אונזער משנה אמר רבי ירמיה דלא כרבי יהודה, דאי כרבי יהודה הא אמר יש להם כפרה בשעיר המשתלח, מען האט דאך געזען אין דף ס"א א מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון, רבי יהודה האלט אז אויפן שעיר המשתלח, דארט האט יעדער געהאט א כפרה גלייך כהנים לווים ישראלים, רבי שמעון קריגט זיך, רבי שמעון זאגט אז די כהנים זענען אלע נתכפר געווארן ביים פר, דא די שעיר המשתלח האט נאר געהאט מיט די ישראלים א כפרה זאגט רבי ירמי' אונזער משנה איז דלא כרבי יהודה, ווייל די משנה זעהט מען טאקע אז די כפרה איז דא געווען נאר פאר די ישראלים, זאגט די גמרא אביי אמר, אביי זאגט ניין, אפילו תימא רבי יהודה, אטו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינהו, כהנים זענען אויך כולל אין די עמך ישראל דא, מילא קען די משנה אויך שטימען מיט רבי יהודה, זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזעהן די משנה, מסרו למי שמוליכו, אז מען האט אריבערגעפירט דעם שעיר לעזאזל האט מען עס געגעבן פאר דער שליח וואס האט געטראגן די שעיר צו עזאזל, תנו רבנן, זאגט די גמרא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, ושלח אותו ביד איש עתי המדברה, אז מען האט געשיקט דעם שעיר לעזאזל אין די האנט פון א איש עתי, עתי דאס איז עין תיו יוד א לשון פון עת און מועד, א מענטש וואס מען האט צוגעגרייט ווי מען וועט זען, האט מען עס געשיקט צום מדבר, איז אזוי דרש'נט די ברייתא, איש, להכשיר את הזר, איש, קומט מכשיר זיין אפילו א זר, עס דארף נישט זיין דווקא א כהן, עתי, פון עתי האבן מיר געזען עתי איז א לשון פון עת עתו בעתו בזמנו איז עת איז א לשון קודם כל שיהא מזומן אז מען דארף צוגרייטן די שליח פון נעכטן דאס איז איין זאך וואס מען לערנט ארויס פון דעם די צווייטע זאך וואס מען לערנט ארויס איז עתי ואפילו בשבת אז אפילו שבת טראגט ער דאס אויך מען וועט באלד זען וואס די חידוש און די דריטע חידוש איז עתי ואפילו בטומאה אפילו אז ער איז טמא זאגט יעצט די גמרא די גמרא צענעמט די אלע דרשות איש להכשיר את הזר פשיטא פארוואס זאל מען איינפאלן אז א זר זאל נישט קענען טראגן ס'איז דאך נישט קיין עבודה זאגט די גמרא ניין מהו דתימא כפרה כתיבא ביה, ווי נישט ווי שטייט כפרה, אזוי מען האט געזען שטייט יעמד חי לפני השם לכפר עליו, איז אפשר דארף מען דווקא א כהן? קא משמע לן, פארדעם זאגט דער פסוק ניין שטייט איש, אפילו א ישראל מעג אויך. ווייטער האט מען געזען עתי ואפילו בשבת, זאגט די גמרא למאי הלכתא, וואס הייסט וואס איז די חידוש? פארשטייט זיך מען מעג שבת טראגן דעם שעיר לעזאזל, און ווי רשי רעדט אויס, תחום שבת דאך א דרבנן, ממילא קען נישט זיין אז דאס קומט אונז די פסוק לאזן הערן. נאר וואס דען, אמר רב ששת, זאגט רב ששת לומר, שאם היה חולה מרכיבו על כתפו, אז טאמער דער שעיר איז געווען קראנק, און דער שעיר קען נישט גיין, זאגט אונז דער פסוק, אז אפילו שבת, וואס שבת איז דא א איסור הוצאה, מעג מען דא אויפהייבן דעם שעיר און עס אזוי טראגן צו עזאזל, זאגט די גמרא כמאן, דלא כרב נתן, דאס גייט נישט כשיטת רב נתן פארוואס, דאי כרב נתן, הא אמר, חי נושא את עצמו, רב נתן זאגט מסכת שבת, אז טראגן א חי איז סתם אזוי נישט באיסור הוצאה, פארוואס ווייל יעדע חי יעדע מענטש וואס לעבט יעדע בעל חי וואס לעבט טראגט זיך אליין, ווייל ער איז לייכטער, טראגן א לעבעדיגע מענטש אלעמאל לייכטער, און במילא איז נישט דא קיין איסור הוצאה ביי לעבעדיגע זאכן, קומט אויס אז טאמער מען דארף האבן א לימוד אז אפילו שבת מעג מען טראגן דעם שעיר, און אזוי ווי רב ששת האט מסביר געווען, טאמער די שעיר איז חולה, וואס איז די חידוש לויט רב נתן? לויט רב נתן מעג מען טראגן יעדע לעבעדיגע זאך, נאר וואס דען מוז מען זאגן דאס טאקע דלא כרב נתן? זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רב נתן, חולה שאני, רב נתן רעדט אויך נישט פון א קראנקע, א קראנקע איז נישט שייך צו זאגן אז נושא את עצמו, מילא דארף מען האבן דעם לימוד פון עתי צו זאגן אז מען מעג דאס טון שבת, זאגט די גמרא אמר רפרם, דרינגט רפרם ארויס פון דעם, זאת אומרת, עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום כיפור, וואס טייטש אז די איסור הוצאה וואס מען געפינט ביי שבת איז נישט דא יום כיפור, דהיינו אז מען זעט אז די תורה זאגט א שפעציעלע לימוד עתי ואפילו בשבת, און ס'איז נישט דא קיין לימוד אויף יעדע יום כיפור, סטייטש שבת איז דא א חידוש וואס איז נישט דא יעדע יום כיפור, וואס איז די חידוש? הוצאה, לכאורה הוצאה דאך דא יעדע יום כיפור זעהן מיר דא אז ניין אז די איסור פון הוצאה איז נישט דא יום כיפור נאר שבת, און דערפאר דארף מען א ספעציעלע לימוד אז טאמער חולה מרכיבו על כתפו אז מען מעג טראגן דעם שעיר אפילו ס'איז שבת, איז א ראיה פון דעם אז יום כיפור איז דאס נישט דא, רשי רעדט אויס אז דאס וואס שטייט אין עירוב והוצאה ליום כיפור, עירוב קומט נישט אריין דא, נאר וואס דען די גאנצע סיבה וואס מ'האט מתקן געווען עירובי חצירות איז דאך אויך נאר ווייל ס'דא א איסור פון הוצאה, און ממילא אז יום כיפור איז נישט דא די איסור פון הוצאה איז אויך נישט שייך ביי דעם די אלע דיני עירוב. זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען עתי ואפילו בטומאה, למאי הלכתא? וואס איז די הלכה? פארוואס זאל מען נישט קענען נוצן א מענטש וואס איז טמא זאל טראגן דעם שעיר לעזאזל? ער גייט דאך נישט אריין אין בית המקדש, אמר רב ששת,

האט רבי אליעזר געענטפערט, יכול הוא להרכיב אני ואתם, דער שעיר איז אזוי מין געזונט, אז דער שעיר קען טראגן סיי מיך און סיי ענק, די אלע וואס האבן געפרעגט דארט, וואס האט ער געמיינט צו ענטפערן דא, איז וועט מען באלד זעהן, רבי אליעזר האט נישט געוואלט ענטפערן, ווייל רבי אליעזר האט געהאט א מנהג, אז ער האט קיינמאל נישט געענטפערט א שאלה וואס ער האט נישט געהערט פון זיין רבי, און ממילא האט ער נישט געוואלט ענטפערן די שאלות, האט מען אים ווייטער געפרעגט, חלה משלחו, מהו שישלחנו ביד אחר, וואס איז טאמער דער שליח איז קראנק געווארן, צו מען מעג נוצן א צווייטע אויך, אפילו מען האט אים נישט אנגעגרייט, אמר להם, אהא בשלום אני ואתם, און ווי רש"י איז מסביר, וואס פרעגט עטץ מיר, נישט איך בין די שליח, נישט עטץ זענטץ די שליח, ממילא וואס פרעגט עטץ מיר די שאלה? האט מען אים ווייטער געפרעגט, דחפו ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו, טאמער מען האט געשטופט דעם שעיר לעזאזל אראפ דעם בארג, און ער איז נישט געשטארבן, צו דארף מען אראפגיין אראפ דארט אונטן ווי ער איז געפאלן און אים הרג'נען? אמר להם, האט ער געענטפערט, כן יאבדו כל אויביך השם, ס'טייטש ווייטער, ער האט נישט געענטפערט, פירט די ברייתא אויס, וחכמים אומרים, חכמים האבן יא געזאגט די דינים ביי די אלע זאכן, קודם כל חלה מרכיבו על כתפו, אזוי ווי מען האט פריערט געזען, די צווייטע זאך איז חלה משלחו ישלחנו ביד אחר, טייטש טאמער ער איז קראנק די שליח אליין איז קראנק, נוצט מען א צווייטן, און די דריטע איז דחפו ולא מת, ירד אחריו וימיתנו, אז מען זאל טאקע אראפגיין הרג'נען דעם שעיר טאמער ס'שטארבט נישט, זאגט אונז די גמרא, דרך אגב, ברענגט די גמרא נאך שאלות מען האט געפרעגט רבי אליעזר, שאלו את ר' לעזער, פלוני, מהו לעולם הבא? ס'טייטש דער מענטש דארט? מ'האט דארט אנגעטייטלט אויף עפעס א מענטש, האט מען געפרעגט צו ער קריגט עולם הבא, ס'טייטש צו ער איז א מענטש וואס איז ראוי צו עולם הבא צו נישט? אמר להם, האט ר' לעזער געענטפערט, לא שאלתוני אלא על פלוני, עטס פרעגטס נאר אויף אים, אפשר פרעגט עטס אויף א צווייטן, און ווי רש"י איז מסביר, רש"י ברענגט דא א צווייטע פשט, אז פלוני מיינט נישט סתם עפעס א מענטש, נאר זיי האבן אים געפרעגט אויף שלמה המלך, ווי שטייט די גמרא זאגט אין עבודה זרה אז כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, האבן זיי געפרעגט צו שלמה איז ראוי צו עולם הבא, האט ער געענטפערט אפשר פרעגט עטץ מיר אויף אבשלום, על כל פנים ער האט זיי נישט געוואלט ענטפערן, איז האבן זיי דארט ווייטער געפרעגט מהו להציל רועה כבשה מן הארי, צו א רועה א פאסטוך מעג ראטעווען א כבש פון א ארי, אמר להם, לא שאלתוני אלא על הכבשה, עטס פרעגטס נאר אויפן כבש, האבן זיי צוריק געפרעגט, מהו להציל רועה מן הארי, אפשר מעג מען ראטעווען די פאסטוך פון א לייב? אמר להם, לא שאלתוני אלא על הרועה, עטס פרעגטס נאר אויפן פאסטוך? ווייטער, ער האט זיך פון אלעס ארויסגעדרייט. האבן זיי אים אויך געפרעגט, ממזר, מהו לירש? צו א ממזר ירשנט זיין טאטע צו נישט? האט ער צוריק געפרעגט, מהו ליבם? צו א ממזר קען מיבם זיין? און למעשה, אוודאי איז די דין אז א ממזר איז מיבם, און ממילא, ווי די מפרשים זאגן איז אוודאי טאקע די דין אז א ממזר ירשנט. איז ווייטער האבן זיי געפרעגט דארט, מהו לסוד את ביתו? צו היינטיגע צייטן וואס מיר זענען נאכן חרבן צו מען מעג קאלעכן די שטוב אדער אפשר ניין? האט ער צוריק געענטפערט מהו לסוד את קברו צו מען מעג קאלעכן דעם קבר, ער האט זיך פון אלעס ארויס געדרייט, פירט די ברייתא אויס, לא מפני שהפליגן בדברים, נישט פשט ווייל ער האט סתם געוואלט רעדן פון אנדערע זאכן און ער האט זיך געוואלט ארויסדרייען פון יעדע שאלה, נאר וואס דען, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם, ער האט קיינמאל נישט געזאגט עפעס ער האט נישט געהערט פון זיין רעבין און ממילא אפילו ער האט געוואוסט די דין האט ער נישט געענטפערט די אלע שאלות זאגט אונז די גמרא שאלה אישה חכמה את ר' לעזער עפעס א קלוגע פרוי האט געפרעגט ר' לעזער מאחר שמעשה העגל שווין אלע עבודות וואס מ'האט געמאכט מיט די עגל זענען דאך געווען גלייך אויב אזוי מפני מה אין מיתתן שווה פארוואס איז כלל ישראל וואס האט געזינדיגט ביים עגל פארוואס זענען זיי נישט אלע געשטארבן מיט די זעלבע מיתה ווייל מ'זעט דאך אין פסוק און די גמרא דרשנ'ט פון די פסוקים אז ס'געווען דא דריי סארט מיתות ס'איז געווען אזעלכע וואס מ'האט געהארגעט מיט א שווערד, מיט סייף, ס'איז געווען אזעלכע וואס זענען געשטארבן אין א מגיפה, און ס'איז געווען אזעלכע וואס זענען געשטארבן מיט א מחלה הדרוקן, זיי האבן געטרונקען וואסער, שפעטער זייער מאגן האט אויפגעפלאצט, און פארוואס איז געווען די אנדערע סארט מיתות? אמר לה האט רבי אליעזר געענטפערט, אין חכמה לאישה אלא בפלך, א חכמה פון א פרוי איז מיטן וועבן, ס'טייטש זי זאל זיצן און ארבעטן און וועבן מיט די הענט, וואס פרעגסטו אזעלכע שאלות, וכן הוא אומר, אזוי ווי שטייט אין פסוק וכל אישה חכמת לב בידיה טוו, אז א פרוי, א קלוגע פרוי, האט נישט צו פרעגן אזעלכע שאלות, למעשה אין ירושלמי שטייט אז ער האט איר נישט געוואלט ענטפערן ווייל ער האט נישט געוואלט לערנען מיט א פרוי תורה, ער האט געהאלטן אז מען טאר נישט, על כל פנים ברענגט אונז די גמרא טאקע לגבי די שאלה וואס די פרוי האט געפרעגט איתמר א מחלוקת רב ולוי, חד אמר, ס'טייטש איינער פון די צוויי זאגן אז זיבח וקיטר בסייף, דער וואס האט גע'שחט'ן אדער מקטיר געווען קטורת פארן עגל, ער איז געהארגעט געווארן בסייף, פארוואס ווייל ער האט עובר געווען ממש אויף איינע פון די עבודות אין עבודה זרה, טאמער איינער שעכט פאר עבודה זרה אדער איז מקטיר פאר עבודה זרה, איז ממש אין די חיובי מיתה, און במילא האט ער געקריגן סייף וואס דאס איז א מיסת בית דין, למעשה זאגט רש"י אז די מיתה פון דעם איז סקילה נישט סייף, נאר דאס איז געווען פאר מתן תורה, און במילא האט מען געגעבן די מיתה וואס מען געבט פאר אלע בני נח, סייף, ווייטער, גיפף ונישק, דער וואס האט סתם ארום גענומען און געקושט די עגל, ער האט געקריגן במיתה, מיתה בידי שמים, ווייל מן התורה איז נישט דא אזא איסור, דער וואס איז שמח בלבבו, דער וואס האט זיך נאר געפרייט אין זיין הארץ און האט געזען אז מ'דינט די עגל איז בהדרוקן, ער האט געקריגן הדרוקן די מיתה וואס די מאגן פלאצט אויף, פארוואס? ווייל דאס איז אויך א עונש וואס האט מיט די הארץ האט מיט אינעווייניג, און ממילא האט ער געקריגן אזא סארט עונש מידה כנגד מידה. וחד אמר, די צווייטע מאן דאמר זאגט ניין, אז עדים והתראה בסייף, דער וואס איז סיי געווען עדים און זיי האבן געזען אז ער דינט די עגל און איז אויך געווען התראה, ער האט טאקע געקריגן די מיתה פון סייף, די מיתת בית דין, דער וואס איז געווען עדים בלא התראה במיתה, דאס טייטש דער וואס איז געווען עדים אבער אן קיין התראה, ער האט געקריגן מיתה בידי שמים, ער איז געשטארבן אין די מגיפה, ווייטער דער וואס איז געווען לא עדים ולא התראה, ס'איז נישט געווען קיין עדים וואס האבן געזען ווי זיי האבן געדינט די עגל אויך נישט קיין התראה, בהדרוקן זיי זענען געשטארבן בהדרוקן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, שבטו של לוי לא עבד עבודת כוכבים, וואס טייטש קיינער פון זיי האבן נישט געדינט די עגל, שנאמר וואס שטייט אין פסוק ויעמוד משה בשער המחנה און די פסוק פירט אויס ויאמר מי לה' אלי, ויאספו אליו כל בני לוי, איז משמע זענען אלע געבליבן לעבן. יתיב רבינא וקאמר להא שמעתא, האט איבערגעזאגט די מימרא, איתיביה בני רב פפא בר אבא לרבינא האבן זיי א קשיא געפרעגט פון א פסוק, שטייט אין פסוק אז משה רבינו זאגט צו שבט לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, און די פסוק איז ממשיך ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, וואס טייטש, זיי האבן נישט דערקענט נישט קיין טאטע נישט קיין מאמע נישט קיין ברודער נישט קיין זון, נאר זיי האבן געהארגעט יעדער איינער וואס האט געדינט דעם עגל. דאך משמע דא אז זייער טאטע, זייער ברודער, זייער זון האבן יא געדינט די עגל, זעהן מיר נישט גאנץ שבט לוי האט טאקע נישט געדינט די עגל אזוי ווי רב יהודה האט געזאגט, ענטפערט די גמרא ניין, אביו מיינט נישט זיין טאטן, ס'מיינט זיין זיידע, אבי אמו מישראל, ס'טייטש אז זיין מאמע געווען א ישראלית, איז די טאטע פון די מאמע רופט די פסוק אביו, ווייטער אחיו, מיינט אויך אחיו מאמו מישראל, טאמער די מאמע געווען א ישראלית זי האט געהאט א צווייטע מאן, די טאטע איז געשטארבן צו וואס איז די ברודערס די ישראלים, פון דעם רעדט די פסוק, בניו, מיינט אויך בני בתו מישראל אייניקלעך, פון א טאכטער וואס זענען געווען ישראלים, פון דעם רעדט דער פסוק אבער אוודאי שבט לוי אליין האט נישט געזינדיגט. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען די משנה וכבש עשו מען האט געמאכט דעם בריק, פארוואס מפני הבבלים, זאגט די גמרא אמר רבה בר בר חנה, לא בבלים היו, אוודאי זענען נישט געווען קיין בבלים, אלא אלכסנדרים היו, זענען געווען פון אלכסנדריע, ומתוך ששונאים את הבבלים, די ארץ ישראל'דיגע האבן פיינט געהאט די בבלים, היו קורין אותן על שמם, האבן זיי גערופן די אלע קלי ראש און יעדער מענטש האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין האט מען גערופן בבלים, אבער נישט פון בבלים רעדט מען דא, זאגט די גמרא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר, לא בבלים היו אלא אלכסנדרים היו, אמר לו רבי יוסי, האט רבי יוסי געזאגט צו רבי יהודה, תנוח דעתך, שהנחת את דעתי, דו זאלסט זיין רואיג ווייל דו האסט מיך בארואיגט, פארוואס רבי יוסי איז געקומען פון בבל, זיין משפחה איז געקומען פון בבל, און במילא ס'איז אים געווען שווער צו וויסן אז די בבלים האבן זיך אזוי געפירט, יעצט אז רבי יהודה האט מסביר געווען אז מ'רעדט נישט פון די בבלים האט ער זיך בארואיגט, ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה טול וצא, אז מ'האט אנגעשריגן דארט גיי שוין גיי שוין מ'האט אונטערגעיאגט דעם שליח, זאגט די גמרא תנא מ'האט געלערנט א ברייתא אז זיי פלעגן זאגן מה שהי צפירא דין וחובי דרא סגיאין, וואס ביסט דיך דא מעכב ווען די אלע עוונות און די עבירות פונעם דור זענען אזוי פיל, וואס טייטש מ'האט אים אונטערגעיאגט זאל שוין גיין כדי די דור זאל האבן א כפרה.